ברענגט ער דארטן אז אות ר' און אות ק האט דער אייבישטער געזאגט ער וויל מיט זיי נישט באשאפן די וועלט, מצד דעם וואס עס איז ריבוי צמצומים קען פון די אותיות טאקע אותיות קדושות, אבער ריבוי העלמות והסתרים איז סוף סוף קען דאך זיין א יניקת החיצונים האט נישט געוואלט באשאפן די וועלט מיט די אותיות. אז ס'איז געקומען אות שין ברענגט ער פון

אז אות שין כשלעצמו נאך נישקשה, אבער וויבאלד די אותיות ק ר, דער שקר באשטייט ק ר און דער שין, איז די אותיות ק ר, וואס דאס איז אותיות וואס ווייזט אז מען קען ארויסקומען פון דעם א יניקה אין קליפות, האבן דיר אריינגענומען צו זיך, איז וויל איך נישט מיט דיר באשאפן די וועלט, בפשוט פשט ווייל שלא יהיה קיום צום שקר. אבער מ'דארף פארשטיין וואס איז דאס ש שולדיג, ק און ר' האבן אים גענומען, קען ער דאך טענה'ן דאס האבן זיי מיר גענומען, וואס דערפאר דארף מען קנס'ענען דעם ש ווייל ער וואס, ק און ר' זיי האבן אים אריינגענומען דא, איז אשר על כן איז. דאס דארף מען פארשטיין ווי אזוי טאקע, וואס איז די פשט, אבער קען אפשר נאר דערציילן א מעשה וואס וועט אפשר ווערן אביסל גרינגער צו פארשטיין דעם ענין. ס'איז געווען אמאל א איד האט ער געהייסן רבי אלטר סימחאוויטש, רבי אלטר איז געווען איינער פון די בחירי התמימים אין ליובאוויטש פון די חשובסטע בחורים, און ער איז געווען שפעטער א משפיע אסאך ישיבות, סיי ווארשע. סיי אין תורת אמת ירושלים. האט אמאל גערעדט בנוגע אז ווען מען לערנט א מאמר חסידות דארף מען נישט נאר לערנען די מאמר, דארף מען טראכטן איבערטראכטן די מאמר. קען נעמען א האלבע שעה אבער איבערטראכטן ליגן אין התבוננות אין דעם ענין. דאס האט ער געמאנט ביי די היתה, האט אים עמיצער געפרעגט, איר רעדט אז עס, עמיצער האט אים געפרעגט, דאס איז גוט אויב ס'איז מיט אן אמת, אבער מען קען דאך האבן א פני' בדבר אויך, אויב סתם אלע דאווענען מיטן מנין, דאווענען שנעל און ער שטעלט זיך אוועק און איז מתבונן, און אלע קוקן מיטן פינגער, אה, דער גרויסער חסיד, ער דאווענט אזוי לאנג, און עס קען אריינפאלן אין דעם א צמא הדור הדבר בלתי טוב. בולט עפעס אזוי ווי ער וואלט געווען א פסח. אפשר בעסער דאווענען מיטן מנין, אזוי ווי אלע אידן, דאווענען באריכות און טראכטן חסידות, אזוי האט אים עמיצער א פרעג געטון. האט רבי אלטר געענטפערט אויף די שאלה, דער יצר הרע, די נפש הבהמית, וועט נישט ריזיקירן מיט אזא זאך, ער וועט נישט שטופן א מענטשן צו טראכן א האלבע שעה א מאמר, בכדי אז וואס דער מענטש זאל האבן פניות, ער האט מורא אז א איד וועט טראכטן א האלבע שעה חסידות וועט ער אינגאנצן נשתנה ווערן, וועט ער אינגאנצן נישט פאלגן די נפש הבהמית, ער וועט נישט ריזיקירן אין אזא זאך. דער אינוועסטמענט איז נישט ווערט.

מיט לייגן געלט, איך מיין אולי וועט האבן אביסל אזויווי דו זאגסט אבער לוינט זיך נישט ריזיקירן. אבער אויב מ'זעט אז דער ק' און ר' נעמען אריין אלס שין דעם שותף און זיי האבן נישט קיין מורא פארן שין איז דאך א סימן אז עפעס פעלט אין דעם שין אויך. ווען דער שין וואלט געווען אינגאנצן ווי מען דארף, וואלט דער ק' ר' נישט אריינגענומען דיר אלס א שותף, דאס זאג איך שוין א הוספה אויף דעם ווארט, איך ווייס נישט, מען דארף פארשטיין דעם ביאור מיט דעם טאקע דעם דעם מדרש, איך מיין אין דעם ווארט אז מען האט גענומען דעם שין וויל איך שוין נישט באשאפן מיטן שין, אבער עס האט אין זיך א געוויסע, ס'הייסט אז די אות שין סוף כל סוף. עס קען זיין בריבוי אופנים אז מען קען אים נוצן אין היפך איז דאס אליין שוין אויך תכלית אבער נישט באשאפן דאס.